שמואל בית פרק ד', יעצט אז אבנר דער גרויסער שר, דער ראש, דער גבאי, דער וואס איז געווען אחראי אויף די גאנצע מלכות פון אישבושת איז געשטארבן, און אישבושת געהערט עס, מורא'דיג צובראכן וירפו ידיו שטייט, כל ישראל ס'הייסט אלע זיין מלכות און געווען נבהל, האט געפילט, פארשטאנען אז ער איז מורא'דיג שוואך, יעצט. מאכט דער פסוק א הקדמה צו די מעשה וואס אונז גייען לערנען וואס איז אז מען גייט הרג'נען איש בושת. ס'איז געווען צוויי מענטשען זיי זענען געווען שרי גדודים ס'הייסט ראשים פון מיליטער געוויסע אפיצערען צו עפעס איינס האט געהייסען בענה און איינס האט געהייסען רכב זיי זענען געווען בני רימון הבארותי בארותי זענען געווען זעט אויס גוים אבער זיי זענען געווען דעמאלטס תחשב על בנימין און שפעטער אדער דעמאלטס זענען זיי אוועק געלאפען קיין גת און זענען געבליבען דארט עד היום הזה. יעצט נאך א זאך, ס'איז א הקדמה אויף אסאך שפעטערדיגע מעשה, ווייל וואס פונקט ס'שטייט דא בין איך נישט זיכער, אפשר פון דעם פארשטייט מען אז שאול האט נישט געהאט קיין מער קינדער און אייניקלעך חוץ פון דעם איש בושת און נאך איינער, מפיבושת, געווען א זון, יונתן בן שאול האט געהאט א זון, ער איז געווען נכה רגלים, ער האט נישט געקענט גיין אויפן פיס, פארוואס? ווען ער איז געווען פינף יאר אלט, ער איז געווען א קליינע אינגל, ווען ס'איז געקומען די בשורה אז שאול און יונתן זענען געהארגעט געווארן אין גלבוע, איז ער אנטלאפן מיט זיין אומנת, ס'הייסט זיין נורס האט אים געשלעפט און זיי זענען אראפגעפאלן אויפן וועג, זיי זענען געלאפן שנעל, און דורך דעם האט ער זיך צעבראכן זיינע פיס, ער האט נישט געקענט גיין געהעריג, ער האט געהייסן מפיבושת, שפעטער גייען אונז לערנען וועגן דעם מעשיות. איך די צוויי חברה, רכ, רכב און בענה, בני רימון, זענען געקומען אינמיטן טאג צו מפיבושת, מפיבושת שלאפט, געגאנגען שלאפן משכב צהרים, ער פלעגט שלאפן נאכמיטאג, און זיי זיי קומען צו די שטוב, ס'דא נישט קלארע פסוקים דא, עס זענען אסאך פסוקים, עס געווען עפעס אויפן וועג, עפעס לוקחי חטים וואס זיי האבן אויך געהארגעט, אדער אז דורך דעם זיי זענען אנגעקומען, און זיי זענען אנגעקומען אינמיטן שטוב, און זיי האבן געהארגעט. מפיבושת גענומען זיין קאפ און געגאנגען צו גיין א גאנצע נאכט אזוי ווי מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע מעשה פון יואב און אבנר גייען א גאנצע נאכט ס'איז א זאך וואס חזר'ט זיך איבער מען גייט א גאנצע נאכט ברענגען אישבושת'ס קאפ צו דוד אין חברון און זיי קומען אריין צו דוד און זיי זענען זיכער אז דוד גייט זיין זייער פרייליך פון מיט זיי ער גייט זיי געבן א מתנה צו איך ווייס וואס אז דא איז דער ראש פון זיין שונא זיין מלך שכנגדו אישבושת האט אים געגעבן און דוד ענטפערט זיי, הע הע, ענק מאכן א מיסטעיק, ענק האבן געמאכט מאכט די זעלבע מיסטעיק ווי דער עמלקי וואס איז מיר געקומען זאגן וואס ער האט געמיינט איז א בשורה טובה אז ער האט געהארגעט שאול, און ס'א מיסטעיק, דו מיינסט אז איך האב הנאה אז מ'הארגעט א צווייטע מלך, מה אפילו שאול וואס האט ממש מיך גערוידעפט האב איך געהארגעט יענער וואס האט מיך געזאגט אין ציקלאג אז מ'האט געהארגעט שאול. און דא קל וחומר אנשים רשעים זאגט ער הרגו איש צדיק בביתו על משכבו ס'איז ממש אכזריות דא שאול איז געווען גוים כ'מיין מ'קען פארשטיין פלישתים סתם רשעים האבן געהארגעט א צדיק על משכבו ער איז געשלאפן רואיג ער האט אים גארנישט שלעכטס געטון סתם געהארגעט זיי האבן געמיינט זיי גייען חנפ'ענען דוד ער גייט זיי עפעס געבן דא א פאזישן צו עפעס דערווייל האט ער גארנישט געגעבן דוד נישט נאר דעם ער האט זיי געהייסן הרג'ענען מען האט זיי אויפגעהאנגן מיט אפגעהאקטע הענט און פיס, לעבעדיג צי טויט, איך ווייס נישט מסתמא טויט, און מען האט זיי אויפגעהאנגן על הבריכה ביי דעם וואסער אין חברון, זיין אזהרה, דאס הייסט דוד המלך ווייסט אז ער איז נישט קיין נוקם ונוטר, ער זוכט נישט מען זאל הרג'נען סתם זיינע שונאים, און מען האט גענומען די איש באשת'ס קאפ האט ער באגראבן אין קבר אבנר, געקענט פריער די זעלבע ענליכע זאך אפי' אבנר האט ער געגעבן גאנץ כבוד, דאס הייסט דוד געט א מורא'דיגע כבוד פאר ווער ס'איז א מלך אויף אידן, אפילו ער איז אינגאנצן צד שכנגדו.